פרעגט די גמרא, וחכמת יוונית מי אסירא? איז דען אסור צו חכמת יוונית? האט דאך אמר רבי, רבי האט געזאגט, והתניא, מיר האבן דאך געלערנט, אמר רבי, רבי האט געזאגט, בארץ ישראל, לשון סורסי למה. אין ארץ ישראל פארוואס זאל מען רעדן לשון סורסי? רשי טייטשט דא נישט אפ וואס איז לשון סורסי, נאר די זעלבע גמרא איז פארהאן אין דעם לעצטן עמוד פון מסכת סוטה טייטשט דארט רשי ווי תוספות טייטשט דא אז לשון סורסי איז א לשון וואס איז נאענט צו אראמיש, ס'איז אראמיש נאר ס'איז אביסעל אנדערש פון אראמיש. ס'שטאמט פון דעם ווארט סוריה, אין סוריה האט מען גערעדט דאס לשון, או לשון הקודש זאל מען רעדן, או לשון יוונית, און גריכיש איז מער א קלארע שפראך ווי סורסי. ואמר רבי יוסי, און רבי יוסי האט געזאגט, בבל לשון ארמי למה, פארוואס זאל מען אין בבל רעדן לשון ארמי? או לשון הקודש, אדער מען זאל רעדן לשון הקודש, או לשון פרסי, בבל איז געווען נאענט צו פרס, כאפט מען אן לשון פרסי, ארץ ישראל איז נענטער צו יוון, כאפט מען אן יווני. אבער וואס זשע זעען מיר פון די גמרא אז רבי האט געזאגט מען זאל רעדן לשון יוונית, זע איך דאך אז מען קען רעדן לשון יוונית, וואס האט מען פריער געזאגט אז די חכמים האבן גע'אסר'ט? תוספות זאגט דא אויך, אויב מיר זאגן אז סורסי מיינט מען אויך אראמיש, פארוואס זשע פריער ר' יוסי זאגט בבל לשון ארמי למה, און פארוואס רבי זאגט לשון סורסי למה, אז ס'איז איין זאך, זאגט תוספות, ווייל אביסל איז עס אנדערש, אז מען זעט די זעלבע שפראך טוען רעדן צוויי פעלק צוויי מדינות, איינע טוט רעדן קלירער פון די אנדערע, א ראיה ברענגט תוספות, דאונקלוס תרגם דאס ווארט עד הגל הזה, זאגט ער סהיד דגורא הדין, איז דאך אויף אראמיש, תרגום איז דאך אראמיש, און לבן האט עס גערופן יגר שהדותא, אויך אראמיש, איז תוספות וויל א ראיה ברענגען אז דאס וואס לבן האט גערעדט דאס איז נישט געווען קיין ריינער אראמיש, נאר דאס איז געווען לשון סורסי, סורסי איז דאך פון ווארט סוריה, פארוואס? ווייל סוריה איז דאך ארם נהריים און ארם צובה שכיבש דוד, און און ווייל עס איז נאנט צו ארץ ישראל איז דער אראמיש נישט אזוי קלאר. זאגט די גמרא אמרי כ'על דיר ענטפערן, לשון יווני לחוד, חכמת יוונית לחוד, דאס וואס מיר זאגן מען האט גע'אסר'ט מען האט געשאלטן דער וועלכער לערנט חכמת יוונית, אבער די לשון יווני מעג מען יא לערנען. פרעגט די גמרא, וחכמת יוונית מי אסירא, איז דען דא א איסור צו לערנען חכמת יוונית והאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבן שמעון בן גמליאל, רב יהודה האט געזאגט פאר שמואל'ן אין נאמען פון רב שמעון בן גמליאל, עיני מיין אויג, עוללה לנפשי טוט מיר פארמיאוסן, מכל בנות עירי, פון אלע. פון מיין שטאט, וואס הייסט דאס? רב שמעון בן גמליאל האט אויף זיך געליינט דעם פסוק, עיני עוללה לנפשי, איך טוה וויינען, איך טוה זיך פארמיאוסן, פון דעם וואס איך בין געבליבן דער איינציגער מכל בנות עירי, אלף ילדים היו בבית אבא, טויזנט בחורים איז געווען אין די משפחה פון מיין טאטן, חמש מאות מהם למדו תורה, פינף הונדערט האבן געלערנט תורה, חמש מאות למדו חכמת יוונית, און פינף הונדערט האבן געלערנט חכמת יוונית, ולא נשתייר מהם, ס'איז נישט געבליבן פון זיי, אלא אני כאן, נאר איך דא, ובן אחי אבא. מיין טאטנ'ס ברודער'ס זוהן בעסיא, זעה איך דאך אז מען האט מען האט יא געלערנט די משפחה פון רבן שמעון בן גמליאל חכמת יוונית, זאגט די גמרא אמרי כ'על דיר ענטפערן שאני בית רבן גמליאל, ביי רבן גמליאל'ן איז א אנדער זאך, שהיו קרובים למלכות, זיי זענען געווען קרובים למלכות, האבן זיי געדארפן וויסן חכמת יוונית. רש"י טייטשט אפ חכמת יוונית מיינט מען בני פלטין הקרובים למלכות מספרין בה, נאר זיי האבן גערעדט אין די שפראך. וכדתניא, א ראיה כ'על דיר ברענגען, מיר האבן געלערנט המספר קומי, איינער טוט זיך אפשערן, ער שערט נאר אפ די האר פון פראנט פון קאפ, און אין בעק לאזט ער איבער, הרי זה מדרכי האמורי, די דאס איז פון דרכי האמורי וואס זיי האבן געפלעגט אפשערן נאר די די האר פון פון שטערן, נאכדעם מיט דעם שטערן, און די אנדערע העלפט האט מען איבערגעלאזט. אבטולוס בר ראובן התירו לו אים האט מען מתיר געווען לספר קומי מפני שהוא קרוב למלכות ווייל ער איז געוועזן קרוב למלכות. דאך דא אין גמרא איז דאך דא א באוויסטע מעשה פון אים וואס אין מעילה. דורך די מעשה מיט בן תמליה אז ער האט זיך פארשטעלט ווייל ער איז געווען אזוי יא ער איז סיפר קומי האבן זיי נישט געוויסט ר'איז א איד האט ער מבטל געווען די גזירה ס'איז געווען א גזירה אידן זאלן ארבעטן שבת האט ער געזאגט זיין געזונטער. איז אז זיי וועלן ארבעטן וועט דאך נישט טויגן בעסער זיי זאלן נישט ארבעטן וועלן זיי נישט פארדינען א גזירה נישט מל זיין.

אין דער משנה האבן מיר געלערנט לא יגדל אדם את הכלב, א מענטש טאר נישט האדעווען א כלב, אלא אם כן קשור בשלשלאות, נאר אויב ער איז צוגעבינדן מיט א קעט מעג מען אים האלטן. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט. לא יגדל אדם את הכלב, מען טאר נישט האלטן ביי זיך א כלב, אלא אם כן קשור בשלשלת, נאר אויב ר'איז צוגעבינדן א שלשלת אין א קעט מעג מען. אבל אבער, מגדל הוא בעיר הסמוכה לספר, די שטאט וואס איז נאנט צו דער גרעניץ, צווישן די גרעניץ צווישן אידן און גויים, און מען דארף דארט היטונג די גויים זאלן נישט באפאלן, מעג מען דארט האלטן, ער מוז נישט זיין צוגעבינדן. וקושרו ביום, בייטאג טוט מען צובינדן, ומתירו בלילה, ביינאכט טוט מען עס אפבינדן. תניא מיר האבן געלערנט רבי אליעזר הגדול אומר, רבי אליעזר הגדול זאגט, המגדל כלבים כמגדל חזירים. למאי נפקא מינה, וואס גייט מען מוסיף זיין רבי אליעזר הגדול אויף דעם וואס דער תנא קמא האט דאך פריער געזאגט, האבן מיר דאך תנו רבנן שטייט דאך אויך אז מען טאר נישט מגדל זיין קיין כלבים, וואס איז ער מוסיף למיקם עליה בארור, אזוי ווי מיר האבן דאך פריער געזאגט אז מגדל חזירים איז ווערט געשאלטן מיט א ארור, זאגט ער אז מגדל כלבים איז אויך אזוי, לויט די ברייתא וואס איז פריער געשטאנען איז נאר דא א איסור לא תשים דמים בביתך. א זאך וואס די זאך קען מזיק זיין טאר איך נישט האלטן ביי מיר אין שטוב, אבער לויט אים נאך איז דא א איסור ארור. אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן, בבל, אין די מדינה בבל איז דא אזעלכע שטעט וואס די שטעט האבן דעם דין כעיר הסמוכה לספר דמי ווי ס'איז גלייך צו נאנט צו די גרעניץ, תרגמה, מ'האט עס ערקלערט נהרדעא. נהרדעא איז געווען נאנט צו דער גרעניץ, דערציילט מיר רב נחמן, ווייל דארט איז דא אסאך אידן, מעג מען מגדל זיין כלבים אין דער שטאט וואס איז נאנט צו דער גרעניץ, גלייך ווי עס וואלט געוועזן פון ארץ ישראל. דרש רב דוסתאי דמן בירי, האט רב דוסתאי פון דער שטאט בירי גע'דרש'נט, שטייט אין פסוק ובנחה ווען די אידן האבן גערוט, יאמר האט ער געזאגט שובה השם דער אייבישטער זאל רוען רבבות אויף די צענער טויזענטער אלפי ישראל ללמדך דער פסוק קומט מען לערנען שאין שכינה שורה על ישראל די שכינה רועט נישט אויף די אידן פחות משני אלפים ושני רבבות. עס דווקא ווען ס'איז דא צוויי און צוואַנציק טויזנט? ווי טרעפט מען פונקט דעם מספר צוויי און צוואַנציק טויזנט? די לוויים ווען זענען געווארן געציילט פון בן חודש ומעלה, דארט ווערט דערמאנט אז דער סכום זייער איז געווען צוויי און צוואַנציק טויזנט. חסר אחת, ס' האט געפעלט איינער צו דעם מספר, והיתה אישה מעוברת ביניהם, א אישה האט געשוואנגערט, וראויה להשלים, און ראוי משלים צו זיין דעם מספר. ונבח בה כלב, ס'האט געבילט א כלב והפילה, זי האט מפיל געווען, נמצא זה גורם, דער מענטש וואס האט געהאלטן דעם כלב איז א גורם, לשכינה שתסתלק מישראל, ער ברענגט צו דעם אויף אז די שכינה זאל אוועקגיין פון די אידן. ס'איז דא א צווייטע גרסה, שני אלפים רבבות, אז צוויי טויזנט צענער טויזנטער. צוויי טויזנט צענער טויזנטער וואס איז דער חשבון צוואַנציק מיליאן און תוספות זאגט כ'בין אזוי נישט גורס ווייל ביי די אידן איז געווען סמך ריבוא ושרתה שכינה אבער אנדערע טייטשן די וואס זענען יא גורס אז דאס וואס איז געווען סמך ריבוא דאס איז געוועזן פון בן עשרים ביז שישים אבער צוזאמען מיט די יונגערע מיט די עלטערע מיט אלע איז געווען צוויי טויזענט צענער טויזענטער דאס הייסט צוואנציג מיליאן דערציילט די גמרא א מעשה ההיא איתתא די פרוי דעלת איז אריינגעגאנגען למיפא צו באקן בההוא ביתא אין דעם הויז נבח בה כלבא

די צווייטע לשון איז, ס'איז געווארן ארויסגענומען די פיר ציינער די לאנגע מיט וועלכע א כלב טוט בייסן. אמרה ליה, האט זי געזאגט צו אים, שקילי טיבותיך, ס'איז געווארן גענומען דיין טובה, ושדיא און אוועקגעווארפן אחיזרי אויף די דערנער. דו האסט מיר דו בארואיגסט מיר מיט גארנישט ניט ס'איז שוין אלץ נארישקייטן כבר נד ולד די ולד איז שוין געווארן אוועקגעריסן פון דעם ארט אין דער משנה האט מען געלערנט אין פורסין נישבין ליונים מען טאר נישט אויסשפרייטן נישט נישבים ליונים נעצן פאר די טויבן, עד אלא אם כן היה רחוק מן הישוב ל' ריס, נאר אויב ס'איז ווייט פון ישוב ל' ריס, ל' ריס זאגט דער רש"י איז פיר מיל אכט טויזנט אמות, דעמאלט מעג מען אויסשפרייטן. פרעגט די גמרא, ומי אזלי כולי האי? גייען דען די יונים אזוי ווייט צוויי טויזנט, ס'הייסט אכט טויזנט, אמות? והתנן מיר האבן געלערנט מרחיקין את השובך מן העיר חמישים אמה, איך דערווייטער דעם שובך די נעסט ווי עס געפינט זיך די יונים דערווייט איך עס פון דער שטאט פופציג אמות, זאל נישט מאכן שאדן די תבואה און די פירות. וואס איז דא לעבן שטאט? זעה איך דאך אז וויפיל גייען יונים נאר פופציג אמות, און דא זאגן מיר אכט טויזנט אמות. אמר אביי, האט אביי געזאגט, מישט שייטי טובא, פליען טוהן זיי פליען אסאך, אבער כרסייהו זיך אנעסן פול מאכן זייער בויך בחמישים אמה מליא, אין שטח פון פופציג אמות, דאס וואס זיי טוען דארט צוזאמענקלייבן האבן זיי גענוג, איז אויב די די איך דארף עס דערווייטערן פון די שטאט זאל נישט מאכן שאדן די תבואות פון די שטאט, איז גענוג זיך צו דערווייטערן פופציג אמות. פרעגט די גמרא ומישט און פליען שלושים ריס טוהן זיי פליען נאר דרייסיג ריס, דרייסיג ריס איז אכט טויזענט אמות, דאס ווארט ריס איז אנדערע זענען גורס ריס מיט א יוד ווי שטייט ביי אונז איז איין ריס. איז צוויי הונדערט און זיבעציק אמות, און תוספות אין בבא מציעא דף למד ג זאגט תוספות כ'בין גורס רוס מאכט עס אויס צוויי הונדערט מיט זעקס און זעכציק אמות, סיי ווי איז נישט פונקטליך די צאל, דארט שטייט אז זיבן און א האלבע ריס איז איז א א תחום איז אלפיים אמה, אויב כ'בין גורס מיט א ו'. פעלט מיר צו איז עטוואס ווינציגער. אויב צוויי זיבן א האלבע מאל צוויי זעקס און זעכציק מאכט עס אויס טויזנט נײַן הונדערט פֿינף און נײַנציק, און אויב איך בין גורס מיט א י' קומט עס מיר צו זיבן נאך דרײַסיק. והתניא מיר האבן געלערנט בישוב. אויסשפרייטן נעצן צו כאפן יונים, אפילו מאה מיל לא יפרוס, אפילו הונדערט מיל זאל איך ניט אויסשפרייטן, זע איך דאך פון דעם אויף, אז זיי טוען פליען מער ווי דרייסיג ריס, אפילו הונדערט מיל, רב יוסף אמר רב יוסף זאגט בישוב כרמים אויב דא וואו ס'איז דא כרמים איין כרם און איז נישט זייער ווייט פון דעם אנדערן דעמאלט קענען זיי גיין אפילו מאה מיל אבער ווייט פון א שטאט טוהן זיך נאר דערווייטערן שלושים ריס רבה אמר רבה זאגט בישוב שובכין.

פרעגט די גמרא, ותיפוק ליה משום שובכין גופייהו, אויב מיר זאגן דעריבער פליען זיי ווייל ס'איז דא דעם גאנצן וועג שובכין, וואס איז די טייטש מאה מיל, זיי דארפן זיך דערווייטערן ווייל זיי זענען דאך נישט ווייט פון די שובכין, ער וועט כאפן, ער וועט דארט אויסשפרייטן נעצן, צו הפקר'דיגע דערווייל ער וועט קומען פון די דארטיגע איבעית אימא דו ווילסט איך דיר זאגן בדעכו"ם אז די פריערדיגע שובכין זענען געוועזן פון א גוי וואס ער דארף זיך נישט פון דעם דערווייטערן, ואיבעית אימא בדהפקר איך וועל דיר זאגן ס'איז געווען הפקר'דיגע, ואיבעית אימא אדער איך וועל דיר זאגן בדידיה אז די שובכין וואס זענען געווען דארטן זענען געווען זיינע, איז די יונה פון די שובכין זאל נישט אריינכאפן זיין נעץ דארף איך נישט מורא האבן ס'איז דאך זיינע, אבער ווייל עס איז דאך דא דעם גאנצן וועג שובכין, האב איך מורא אז די יונים וואס זענען ווייט מאה מיל, צוליב די שובכין וועלן זיי דורך שפאצירן, און זיי וועלן, די וואס האבן א באלבאס, וועלן אריין קומען אין זיין נעץ, דעריבער ווערט דארט דערמאנט אז. בישוב אז ס'איז דא א ישוב פון שובכים אז די אלע שובכים זענען זיינע, אפילו מאה מיל איז דא וואס די גאנצע שטח זענען זיינע שובכים לא יפרוס, ווייל עס קען קומען פרעמדע וואס צוליב די דעם אויף וואס די גאנצע וועג איז דא שובכים טוהן זיי גיין ווייט אויכעט. הדרן עלך מרובה, הדרן עלך מרובה. רש"י. ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף פג עמוד ב', דער אכטער פרק. זאגט די משנה, החובל בחבירו, איינער האט געמאכט א חבלה אין זיין חבר, חייב עליו משום חמישה דברים, ס'קען זיין אז ער זאל דארפן באצאלן פינף זאכן, בנזק, דעם שאדן וואס ער האט געמאכט, בצער, בריפוי, צו היילן, בשבת, צווישנצייט ביז עס היילט זיך אויס, קאָן ער נישט אַרבעטן, ובושת, און די בושה. עס קאָן זיין אַמאָל אַלע פינף צוזאַמען, און אַמאָל קאָן זיין נאָר אַ טייל פון זיי. בנזק, כיצד, וואָס מיינט מען דאָס בנזק? סימא, את עינו, ער האט געמאכט בלינד זיין אויג, קיטע את ידו, ער האט אפגעהאקט זיין האנט, שיבר את רגלו, ער האט צעבראכן זיין פוס, רואין אותו, זעט מען דער וואס איז געווארן געשאדן, כאילו הוא עבד נמכר בשוק, ווי ער וואלט געוועזן א עבד וואס ער ווערט פארקויפט אין שוק, אין מארקעט, ושמין טוט מען אפשאצן כמה היה יפה, וויפיל ער איז פריער ווערט געווען ווען ער האט געהאט ביידע אויגן, געהאט ביידע הענט, וכמה הוא יפה, וויפיל ער איז יעצט ווערט. אזוי זאגט רשי אז מען טוט אפשאצן שאם היה נצרך, אז ער זאל געווען דארפן האט ער זיך געקאנט פארקויפן בעבד עברי, אבער די רשי איז איז אביסל שווער, א עבד עברי פארקויפט זיך דאך נאר אויף וויפיל? אויף זעקס יאר, איך גיי אפשאצן איינמאל מען פארקויפט זיך זעקס יאר און נאכאמאל אויף זעקס יאר וועט ער עס אויסמאכן זייער אסאך, און בכלל. דער ראש זאגט אז דאס וואס מ'שאצט אפ זאגט ער נישט כאילו עבד עברי נאר אזוי ווי עבד כנעני, די סברה וואס מ'זאגט מ'שאצט אפ כעבד כנעני א בן חורין איז נישט שייך צו זאגן ער האט געלט. צער, וואס מיינט מען צער? כוואו, ער האט אים אפגעבריט או בשפוד אדער מיט א דערגליטן שפיז או במסמר אדער מיט א נאגל, ואפילו על ציפורנו, אפילו אויף דעם נאגל, מקום שאין עושה חבורה, א ארט מען מאכט נישט קיין חבורה, ס'דא צווייערליי צער, אמאל קאן זיין צער מיט נזק צוזאמען, און די משנה זאגט אפילו דארט וואס ס'איז דא נאר צער אליין, אויף דעם נאגל וואס ער מאכט נישט קיין חבורה, אומדין, שאצט מען אפ, כמה אדם כיוצא בזה, וויפיל א מענטש וואס איז ענליך צו דעם, ווייל נישט אלע מענטשן זענען גלייך, אנדערע מענטשן וועלן זיך פאר זיך לאזן אסאך אסאך קאסטן אויסצומיידן דעם קלענסטן צער, שאצט מען אפ כיוצא בו לויט ווי מעונג דער מענטש איז. רוצה ליטול וויל נעמען להיות מצטער כך אז ער זאל האבן דעם צער. ריפוי הכהו ער האט אים געשלאגן, חייב לרפאותו, דארף ער באצאלן געלט פאר א דאקטער, ווי די גמרא זאגט ווייטער, אפילו דער מזיק אליין איז א דאקטער, קען ער זאגן דו ביסט ביי מיר ווי א חיה וואס וויל טון שלעכטס. עלו בו צמחים אז ס'איז ארויף געקומען די בלאטערן שפראצינגע אם מחמת המכה אויב ס'איז געקומען צוליב די מכה חייב איז ער מחויב דאס צו היילן שלא מחמת המכה פטור. חייתה, איך האב געמיינט אז די מכה איז פארהיילט ונסתרה, און שפעטער איז די פארהיילונג געווארן אוועקגענומען. דאס ווארט נסתרה איז פון דעם לשון סתירה. חייתה, איך האב געמיינט ס'איז געווארן פארהיילט ונסתרה. חייב דעמאלס חייב לרפאותו ווייל איך האב א טעות געהאט ס'איז דאך נישט געווארן פארהיילט חייתה כל צרכה אז ס'איז געווארן אינגאנצן פארהיילט נאכהער איז עפעס געשען שלא מחמת המכה אינו חייב לרפאותו איז ער נישט מחויב אים צו היילן. ש ו. שבת, וואס איז דאס שבת? מיר האבן דאך געזאגט אז מען שאצט אפ וויפיל ס'איז ווערט דער מענטש מיט ביידע הענט, וויפיל מיט איין האנט, און דעם שיעור וויפיל ס'איז ווינציגער ווערט דארף ער באצאלן. ווען א מענטש האט ביידע הענט קען ער ארבעטן פארשידענע ארבעטן, ווען ער האט נאר איין האנט קען ער נאר זיין ווי'ס לשון הגמרא שומר קישואים, ער קען נאר דארט וואטשן ביי א גארטן. אבער ביז עס היילט זיך אויס די מכה קען ער דאך קיין שומר קישואים אויכעט נישט זיין, איז די צייט וואס ער קען נישט ארבעטן פאר דער גאנצער ארבעט וואס ער האט געקאנט פריער פארדינען גיב איך אים נישט, ווייל איך האב דאך שוין דאס אראפגערעכנט אין כלל פון נזק וויפיל ער האט שאדן פון דעם וואס ער האט פארלוירן די האנט, אבער ער האט טאקע שאדן אבער שומר קישואים קען ער נישט זיין. קאָן ער זײַן, און יעצט קאָן ער דאָס אויך נישט זײַן צוליב די קראַנקייט, איז רואין אותו, זעט מען כאילו שומר קישואין, שכבר נתן לו, ער האָט דאָך שוין געגעבן דמי ידו און דמי רגלו. בושת, הכל לפי המבייש. ווי רש"י זאָגט, אַ פּראָסטער מענטש האָט פאַרשעמט, איז די בושה מערער. און אויכעט והמתבייש, אַ אדם חשוב וואָס ער ווערט פאַרשעמט, איז זײַן בושה גרעסער. רש"י, החובל וכמה הוא יפה, שהרי הזיקו, ער האט אים געמאכט שאדן, והפסידו ממון זה, ער האט אים געמאכט שאדן די געלט, שאם היה נצרך ער זאל דארפן, היה מוכר עצמו בעבד עברי, וואלט ער זיך פארקויפט פאר א עבד עברי, במסמר כאב, די ווייטיג, המכה. און דאס הייסט בשפוד במסמר און נאר דא ווייטיג כיוצא בזה לפי מה שהוא מעונג וויפיל דער מענטש איז מער א ווי מען זאגט א איסטניס מער לעבט ער אין עונג רב צערו איז מער דער צער וכאבו און זיין ווייטיג צמחים מלנט שבת כל ימי החולי די גאנצע צייט פון דער קראנקהייט רואין אותו זעט מען אים כאילו הוא שומר קישואין, גלייך ווי ער היט, מ'דארף אים באצאלן אז ער זאל יעצט דארט היטן קישואין די ירקות, ונותן שכירותו של כל יום, אין די צייט וואס ער קען ניט זיין קיין שומר קישואין גיט מען אים וויפיל מען פארדינט מיט שומר קישואין, שהרי אין ראוי למלאכה כבדה, א שווערע ארבעט קען ער דאך נישט טון אפילו בלא חולי, שהרי נקטעה ס'איז געווארן אפגעהאקט ידו ורגלו, והוא כבר נתן לו דמיהן, די געלט פון דעם האט ער דאך שוין באצאלט דעם נזק, דאס וואס ער איז ווערט ווינציגער מיט איין האנט האט ער דאך שוין דאס באצאלט, נאר יעצט דארף ער נאר באצאלן וואס דעמאלט ווען ער איז קראנק קען ער נישט זיין קיין שומר קישואין, הכל לפי המבייש, אדם קל שבייש. א אדם קל, א פלעינער מענטש, נישט קל מיינט מען עס הייסט דער אפאזיט פון מכובד'דיגער, און וואס האט פארשעמט בושתו מרובה, איז די בושה גרעסער, והמתבייש, אדם חשוב שנתבייש, א אדם חשוב איז געווארן פארשעמט, בושתו איז זיין בושה מרובה מערער. וכולהו חמשה דברים, די אלע פינף זאכן וואס זיי ווערן דא אויסגערעכנט נזק צער ריפוי שבת בושת מקרא נפקי, לערן איך אפ פון פסוקים, נזק דכתיב ווי עס שטייט עין תחת עין, צער לערן איך אפ פצע תחת פצע. דאך איז דרשינן בגמרא אז ס'איז מיר איבריג דער פצע תחת פצע צו זאגן אז מען באצאלט צער. ריפוי ושבת שטייט רק שבתו יתן, ער זאל געבן זיין זיצן וואס ער קען נישט ארבעטן, ורפא ירפא. בושת דכתיב שטייט וקצותה את כפה ממון, שטייט כי ינצו אנשים אז מענער וועלן זיך קריגן און איין פרוי וועט נישט וועלן איר מאן זאל ווערן פארשעמט, והחזיקה במבושיו אויב זי טוט אנכאפן א ארט וואס יענער ווערט פארשעמט, שטייט וקצותה את כפה, מען זאל טייטשן מיר ממון זאל באצאלן בושות אויף וואס זי האט פארשעמט. גמרא, פרעגט די גמרא, אמאי, פארוואס זאגן מיר אויב סימא את עינו דארף מען באצאלן פאר דעם געלט, עיין תחת עיין אמר רחמנא, די תורה זאגט עיין תחת עיין, אימא לאמיר זאגן עיין ממש, ער האט יענעם אויסגעהאקט א אויג, זאל מען אים אויסהאקן די אויג, אין פסוק ווערט דאך דערמאנט עיין תחת עיין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, כויה תחת כויה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. זאל מען אזוי יא זאגן מען מיינט ממש, זאגט די גמרא לא סלקא דעתך איך קען אזוי יא נישט זאגן, דתניא מיר האבן געלערנט יכול איך קען מיינען סימא את עינו ער האט געמאכט בלינד דעם חבר'ס אויג, קען איך מיינען מסמא את עינו זאל מען בלינד מאכן זיין אויג, קיטע את ידו איך קען מיינען ער האט אפגעהאקט די האנט פון זיין חבר, מקטע את ידו זאל מען זיין האנט אפהאקן. שיבר את רגלו, האט צובראכן די פוס פון זיין חבר, קען איך מיינען משבר את רגלו, מען זאל צוברעכן די פוס פון די מזיק, די גמרא לאזט אויס פון דעם פסוק נאר שן, ווייל אין פסוק שטייט עיין שן יד רגל, ווייל שן, אין די משנה ווערט עס אויך נישט דערמאנט שן, ביי שן איז דאך נישט שייך צו זאגן די אלע חמשה דברים. תלמוד לומר, שטייט אין פסוק, מכה אדם און מכה בהמה. זאגן מיר אזוי, מה מכה בהמה לתשלומין, ווען איינער האט געמאכט שאדן אין א בהמה, איז דאך א ענין נאר ער דארף באצאלן געלט, אף מכה אדם לתשלומין, איז די זעלבע זאך ווען מען האט געמאכט שאדן ביי א מענטש, באצאלט ער, נישט עיין ממש, נאר באצאלן. ואם נפשך לומר, און אויב דו וועסט פרעגן א קשיא אויף דעם טעם, דו וועסט זאגן אז ס'איז נישט קיין ראיה פון מכה בהמה אויף מכה אדם, זאג איך דיר, איך האב א צווייטן פסוק וואס דארט שטייט אז מען מיינט נישט עין ממש. הרי הוא אומר שטייט אין פסוק לא תקחו כופר, זאלסט נישט נעמען קיין געלט זיך אויסצולעזן, לנפש רוצח צו א רוצח אשר הוא רשע למות, אויב ער איז א רשע למות, דער אויספיר פון פסוק איז כי מות יומת, מען גיט אים מיתה, ער קען זיך נישט אויסלעזן מיט געלט, און מען האט דער לנפש רוצח איבריג,

די ראשי איברים וואס זיי וואקסן נישט צוריק נאכדעם מען האט זיי אפגעהאקט, די זאכן קען מען יא נעמען כופר. כ'האב אמאל געהערט פון איינעם, די תורה זאגט עין תחת עין, און מיר טייטשן אז מען מיינט ממון, און די אלע דרשות איז דא א גאנצע אריכות, א גאנצע בלאט גמרא, ממה נפשך אפשר ממש און איך האב למודים פארוואס האט די תורה נישט געזאגט בפירוש אז מען זאל באצאלן ממון, נאר ווען די תורה זאל זאגן מען באצאלט געלט מען האקט אויס יענעמס אויג קען איך מיינען אז דאס איז שוין אלעס, ער האט זיך ווי מען זאגט ער האט גארנישט נישט געמאכט קיין שאדן. די תורה זאגט ניין עין תחת עין, אין אמת'ן קומען קומט אים די מזיק, ער האט מחסר געווען יענעמ'ס אויג, קומט אים אויך די עין, נאר וואס דען, איך זאג אז א ווידערגוטמאכונג, מען זאל עס נאר גוט מאכן מיט ממון, אבער אין אמת'ן מיט דעם א וואס ער באצאלט די ממון, דאס איז נאך נישט אלעס, און אזוי זאגט די גמרא ווייטער ענדע פרק, אפילו ער באצאלט געלט דארף ער אויך פון אים בעטן מחילה, ס'איז נאך נישט אלעס וואס האט געמאכט שאדן א איד און נאכהער צאלט ער עס מיט געלט. פרעגט די גמרא הי מכה, אין וועלכן פסוק האט די תורה צוגעגליכן מכה אדם צו מכה בהמה? אילימא וועסטו וועלן זאגן, שטייט אין פסוק מכה בהמה ישלמנה, מכה אדם יומת, ההוא בקטלא כתיב, דער פסוק רעדט זיך מכה אדם יומת, ווען מען האט אהרגעט א מענטש, דארט רעדט זיך נישט פון דעם א וואס מען האט געמאכט שאדן ראשי איברים, אלא זאגט די גמרא מהכא פון דעם פסוק, אין פסוק שטייט מכה נפש בהמה, אז א מענטש האט געשלאגן א בהמה, ישלמנה זאל ער באצאלן נפש תחת נפש, וסמיך ליה, און דערלעבן שטייט ואיש כי יתן מום בעמיתו, איינער וועט מאכן א מום אין זיין חבר, כאשר עשה, אזוי ווי ער האט געמאכט, כן יעשה לו, טו איך צוגלייכן, אזוי ווי דארט נאר מכה נפש בהמה ישלמנה, מיינט מען געלט, איז די זעלבע זאך, איש כי יתן מום בעמיתו, מיינט מען אויך געלט. פרעגט די גמרא, הא לאו מכה הוא? דו האסט פריער געזאגט איך טוה צוגלייכן מכה אדם צו מכה בהמה, אין דעם פסוק ווערט נישט דערמאנט דאס ווארט מכה, שטייט ביי ביי אדם שטייט ואיש כי יתן מום בעמיתו, ענטפערט די גמרא א גזירה שווה מוז זיך נישט מאכן דווקא ווען די ווערטער זענען גלייך פון דעם ענין, אפילו די ווערטער זענען נישט גלייך מאך איך אויך א גזירה שווה, הכאה הכאה קאמרינן, כאטש ס'איז נישט די זעלבע ווערטער, מאך איך א גזירה שווה, ווי רש"י ברענגט דא אראפ, לגבי נגע הבית ווערט איינמאל דערמאנט ושב הכהן, אין איין ארט שטייט ובא הכהן, וויילע ביידע דאך די זעלבע טייטש, ער וועט צוריק קומען, מאך איך א גזירה שווה, איז דא אויך די זעלבע זאך? דאס וואס שטייט כי יתן מום מיינט מען דאך ווייל ער האט אים געשלאגן, מיינט מען דאך הכאה, לערן איך עס אפ פון מכה נפש בהמה ישלמנה, מה הכאה האמורה בבהמה, דאס וואס שטייט ביי בהמה מכה נפש בהמה ישלמנה לתשלומין, מען זאל באצאלן געלט, אף הכאה האמורה באדם לתשלומין זאל מען באצאלן, פרעגט די גמרא. והכתיב, שטייט דאך אין פסוק, ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת, שטייט מות יומת, און דער פסוק רעדט זיך נישט בקטלא, נאר דער פסוק רעדט זיך בראשי איברים, ווייל נאכדעם שטייט אין פסוק עין תחת עין. זע איך דאך אז מות יומת, מיינט מען מען זאל איהם אפהאקן די איבר. ענטפערט די גמרא, בממון כאטש דארטן שטייט מות יומת, אבער מען מיינט דארט אויך מיט געלט. פרעגט די גמרא ממאי דבממון, ווער זאגט אז מען מיינט מיט געלט? אימא במיתה ממש שטייט עיין תחת עיין, מיינט מען ממש עיין. זאגט די גמרא לא סלקא דעתך, איך קען אזוי נישט זאגן, חדא איינמאל קען איך נישט זאגן אז עיין תחת עיין מיינט מען ממש דהא איתקש למכה בהמה ישלמנה, מיר האבן דאך צוגעגליכן מכה אדם צו מכה בהמה ישלמנה, אזוי ווי ביי מכה בהמה באצאלט מען געלט, איז די זעלבע זאך ביי א אדם אז מען מאכט יענעם א פעלער איז אויכעט געלט, ועוד און נאך א זאך. כתיב בתריה, נאכדעם שטייט כאשר יתן מום באדם, אזוי ווי ער האט געגעבן א מום אין א מענטש, כן ינתן בו, שטייט דא נישט דאס לשון יעשה, נאר דאס לשון ינתן, ושמע מינה ממון. דאס לשון ינתן זאָל ווערן געגעבן, דאס גייט ארויף א זאך וואס ווערט געגעבן מיד ליד. די גמרא וועט ווייטער פרעגן, אויב אזוי וואס איז טייטש כאשר יתן מום באדם? דער יתן מום באדם מיינט דאך נישט קיין ממון, דאס גייט דאך ארויף ער האט געמאכט דעם מום, טייטש דאס אויך אזוי די גמרא ווייטער דף פ"ד וועט דאס פרעגן. פרעגט די גמרא, ומאי אם נפשך לומר, וואס איז מיך געווען שלעכט אפצולערנען מכה אדם פון מכה בהמה? כ'האב דאך עס פשטות געקאנט אפלערנען אזוי ווי מכה בהמה ישלמנה מיינט מען געלט, אזוי מכה אדם געלט, וואס דארף איך גיין ברענגען נאך א פסוק לא תקחו כופר, ווייל אויף יענעם איז דא א קשיא, וועלכע קשיא איז דא אויף דעם? תו קא קשיא לתנא, ענטפערט די גמרא דער קשיא איז געווען אז דעם תנא איז אזוי שווער געווען, מאי חזית דילפת ממכה בהמה, פארוואס גייסטו אפלערנען ווען ער מאכט א מום אין א מענטש, לערנסט עס אפ פון מכה בהמה, אזוי ווי מכה בהמה באצאלט מען געלט, אזוי מכה אדם באצאלט מען געלט, לילף לערן עס אפ ממכה אדם ווען מען האט דערהארגעט א מענטש. קומט דאך אים מיתה איז די זעלבע זאך ער האט געמאכט א מום אין דעם מענטש זאל מען אויך אים מאכן פעלן דעם מום דעריבער זאג איך אויב די וועסט מיר דאס אויך פרעגן זאג איך דיר כ'לערן עס אפ פון א צווייטן פסוק לא תקחו כופר זאגט די גמרא אמרי כ'ל דיר זאגן דאס איז נישט קיין קשיא. ווייל דנין נזקין מנזקין, ס'איז מיר אז בעסער אפצולערנען ווען מען מאכט שאדן א מענטש אין א מענטש פון א ווען מען מאכט שאדן א בהמה, ואין דנין נזקין ממיתה, און איך וועל נישט אפלערנען נזקין פון מיתה, ממילא דארף איך נישט צוקומען צו דעם לא תקחו כופר, ווייל די קשיא איז נישט קיין קשיא, דו זאגסט איך זאל אפלערנען פון פון. פון אדם שהמית ס'איז מיר בעסער אפצולערנען נזקין פון נזקין, וואס זשע דארף איך האבן דעם לא תקחו כופר? זאגט די גמרא ניין, אדרבה ס'איז דא א פארקערטע סברה, דנין אדם מאדם, איך זאל אפלערנען אדם פון אדם, דאס הייסט איך זאל אפלערנען אדם שהזיק אדם זאל איך אפלערנען פון אדם שהמית אדם, ואין דנין אדם מבהמה, דעריבער וואלט איך געוואלט מיינען איך לערן בעסער אפ אדם פון אדם, אזוי ווי אדם שהמית אדם איז נישטא קיין געלט דאס קומט אים מיתה, איז די זעלבע זאך ווען ר'האט אים מחסר געווען א איבר, וואלט איך אויך געוואלט מיינען מ'זאל מחסר זיין פון אים דעם איבר, היינו דקתני, דאס טוט ער זאגן. אם נפשך לומר, אז דו ווילסט דאס אפפרעגן אז דנין אדם מאדם, הרי הוא אומר שטייט אין פסוק לא תקחו כופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות, כי מות יומת, זאג מיר אזוי, לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר, דעמאלט ווען דער מענטש איז געווען א רוצח, עס קומט אים מיתה קאן מען נישט נעמען קיין געלט, אבל אתה לוקח כופר בראשי איברים שאינם חוזרים, אבער ר'האט יענעם מזיק געווען א איבר וואס די איבר גייט נישט צוריק, דעמאלט נעם איך יא געלט. פרעגט די גמרא, והא לא תקחו כופר לנפש רוצח, למעוטי ראשי איברים הוא דאתא, דו זאגסט מיר אז איך לערן אפ פון דעם פסוק אז נאר ביי נפש רוצח נעם איך נישט קיין כופר, אבער ביי ראשי איברים וואס ער מאכט שאדן באצאלט ער געלט? הא מבעיא ליה, איך דארף האבן דעם פסוק אויף זיך אליין, דאמר רחמנא, די תורה זאגט לא תעביד ביה תרתי. אז זאלסט נישט טון אין דעם רוצח צוויי זאכן, לא תשקול מיניה ממון, זאלסט נישט נעמען פון אים געלט, ער זאל דארפן באצאלן פאר די יורשים געלט דמי הניזוק, עס איז דאך אמאל דא, ווען שור שהמית את אדם באצאלט מען כופר, זאל ער דאס נישט באצאלן, ותקטליה מען זאל אים הרג'ענען, נישט דער פוסק גייט מען אפלערנען אויף ראשי איברים, נאר דעם פוסק דארף איך אויף זיך אליין. ענטפערט די גמרא הא דעם דין אז איך זאג איך גיב נישט דעם מענטש קיין צוויי עונשים אי מיתה אי ממון מכדי רשעתו נפקא, דאס לערן איך אפ כדי רשעתו, איין רשעות רשעה אחת אתה מחייבו, איך בין אים נאר מחייב פאר איין זאך, ואי אתה מחייבו שתי רשעיות. דעריבער קומט מען צו זאגן דער לא תקחו כופר, אבל אתה לוקח כופר לראשי איברים. פרעגט די גמרא ואכתי מבעיא ליה, איך דארף עס האבן אויף זיך, דקאמר רחמנא, די תורה זאגט, לא תשקול ממון ותפטריה, אויף זיך אליין, אז א רוצח, ס'קומט אים מיתה, זאלסטו נישט נעמען ביי אים קיין געלט און אים פטר'ן פון מיתה. און נישט ער גייט מיר ממעט זיין אז ראשי אברים נעמט מען, ער גייט מיר דערציילן א דין אויף זיך, ענטפערט די גמרא אם כן אויב אזוי לכתוב רחמנא זאל מען די תורה שרייבן לא תקחו כופר לאשר הוא רשע למות לנפש רוצח למה לי, וואס דארף איך האבן דעם נפש רוצח, שמע מינה מוז איך זאגן לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר, נאר ביי רוצח נעם איך נישט קיין כופר כ'זאל זיך פטר'ן פון מיתה, אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאינם חוזרים. פרעגט יעצט די גמרא, וכי מאחר דכתיב לא תקחו כופר, אויב עס שטייט מיר לא תקחו כופר ווייס איך דאך שוין פון דעם אז ביי ראשי אברים נעמט מען יא כופר, מכה מכה למה לי, די גמרא האט פריער געזאגט איך לערן אפ מכה אדם פון מכה בהמה, וואס דארף איך עס אפלערנען פון מכה פון מכה, זאגט די גמרא אמרי כ'וועל דיר ענטפערן אי מהאי, ווען איך זאל נאר אפלערנען פון דעם לא תקחו כופר הוה אמינא וואלט איך געזאגט. אי בעי עינו ניתיב, איך וויל. מען זאל מיר אויסהאקן די אויג, ואי בעי אז איך וויל דמי עינו ניתיב, איך וויל געבן די געלט פאר דעם אויג, קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן מבהמה, מה מכה בהמה לתשלומין, ביי מכה בהמה מיינט מען דאך דארט לתשלומין, באצאלן, אף מכה אדם לתשלומין, מען מיינט באצאלן געלט, מען מיינט נישט עין ממש. דער מהרש"ל ברענגט אראפ א צווייטע גירסא אז נישט ס'איז אפהענגיג אין דעם מזיק וואס ער וויל, נאר ס'איז אפהענגיג אין דעם ניזק וואס ער וויל מ'זאל מאכן דעם מזיק. תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רב דוסתאי בן יהודה אומר, עיין תחת עיין, דאס וואס די תורה זאגט ווען איינער האקט אויס דעם צווייטן א אויג, עיין תחת עיין, ממון, מען מיינט נישט מען זאל דעם מזיק אויסהאקן א אויג, נאר מיינט ער זאל באצאלן געלט פאר די אויג, ווי די גמרא זאגט פריער אין דער משנה וויאזוי מען טוט עס אפשאצן, אתה אומר די זאגסט ממון. מען מיינט ממון, או אינו אפשר איז נישט אזוי, אלא עין ממש, מען מיינט טאקע עין ממש, אזווי פשטות דער פסוק איז עין תחת עין, אמרת זאג אזוי, הרי שהיתה עינו של זה גדולה, די אויג פון דעם איז געווען א גרויסע, ועינו של זה קטנה, אויב אזוי, היאך אני קורא ביה עין תחת עין, וויאזוי קען דאס זיין עין תחת עין, ביידע נישט די זעלבע זאך? וכי תימא, וועסטו וועלן זאגן כל כי האי, אויב אין אזיין פאל שקיל מיניה ממונא, דעמאלט ווען איך קען נישט מקיים זיין דעם עין תחת עין, דעמאלט זאל ער באצאלן געלט. אבער דארטן ווי ביידע די זעלבע איז ממש התורה אמרה, די תורה האט דאך געזאגט משפט אחד יהיה לכם, איז די טייטש משפט השווה לכולכם, אז שטענדיג זאל זיין די זעלבע זאך, אויב איך זאג ממש דארף שטענדיג קענען זיין ממש, זאגט די גמרא אמרי, איך וועל דיר פרעגן מאי קושיא, וואס איז די קשיא? דילמא, וואס איז די חילוק צו די אויג איז גרויס די אויג איז קליין? דילמא טאמער, נהורא שקיל מיניה, מ'האט פון אים צוגענומען די ליכטיגקייט, נהורא אמר רחמנא נישקול מיניה, די תורה האט געזאגט זאל מען אים שטראפן, עין ממש, מען זאל פון אים צונעמען די ליכטיגקייט, דאי לא תימא הכי, דו וועסט נישט אזוי זאגן, נאר דו וועסט זאגן אז מען מיינט ממש די זעלבע גרויס וואס איז געוועזן, וועל איך דיר פרעגן, קטן שהרג את הגדול, דאס וואס דא שטייט קטן מיינט מען נישט ער איז נאך נישט קיין בר מצוה, נאר דא מיינט מען קטן א קליינער מענטש, א ננס, וואס ער האט דערהארגעט א גרויסן מענטש, אדער וגדול שהרג את הקטן, זאגט דאך דארט די תורה נפש תחת נפש, היכי קטלינן ליה, וויאזוי זאל איך אים הרג'ענען? זאג אויכעט התורה אמרה משפט אחד יהיה לכם, משפט השווה לכולכם. אלא נאר וואס דען זאגסטע נשמה? דארף דא אויך טייטשן ווי ווייטער ווי רש"י טוט עס טייטשן בקיטע וקיטע פשטות. איי וועסטו זאגן אז מען זאל דעמאלט נעמען געלט? קען אבער נישט זאגן קיין געלט ווייל התורה אמרה משפט אחד יהיה לכם משפט השווה לכולכם. אלא פארוואס גיטן און מיסעס איז נישט קיין חילוק צו קטן שהרג את הגדול צו גדול שהרג את הקטן, מיר זאָגן, נשמה שקיל מיניה, ער האָט פֿון אים צוגענומען די נשמה, נשמה אמר רחמנא נשקול מיניה, און איך קוק נישט וואָס דער איז אַ גאָד אָדם אַ ננס און דער איז אַ גדול, הכי נמי, די זעלבע זאַך דאָ אויכעט, ס'איז נישט קיין חילוק צי עינו של אחד גדולה און עינו של אחד קטנה. נאר איך זאג, נהורא שקל מיניה, נהורא אמר רחמנא נישקול מיניה, ס'איז גלייך, ס'איז תחת, מען נעמט פון איהם אויך צו די ליכטיגקייט. איז דיע סברה וואס רב דוסתאי בן יהודה האט געוואלט זאגן פארוואס איך זאג ממון ניט ממש, האט די גמרא אפגעשלאגן. מען דארף פארשטיין אבער פארוואס וויל רב דוסתאי נישט זאגן אזוי ווי דעם לימוד וואס די גמרא האט פריער געזאגט, אז איך לערן אפ מכה אדם פון מכה בהמה, אזוי ווי מכה בהמה איז לתשלומין, איז די זעלבע זאך מכה אדם האט געמאכט א מום אין אדם, מיינט מען אויכעט נישט ממש לתשלומין. איי איך האב אויף דעם א פירכא, האב איך דאך אויף דעם נאך א פסוק וואס מיר לערנען אפ פון דעם פסוק לא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, אז לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לראשי איברים שאינם חוזרים, די גמרא האט דאך דארט גארנישט ניט אפגעפרעגט.